בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף נ ט, מיר הייבן אן דף נ ט עמוד א', די ערשטע שורה אויבן, מתיב רמי בר חמא, איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מ'האב מיר געזען דף נ ז עמוד ב', אז ישמעאל איש כפר ימא האט געפרעגט אן איבעיא, טאמער איינער נעמט פירות פון שמיטה וואס איז אין זרעם כלה, און ער פלאנצט עס איין נאך שמיטה די אכטע יאר, און ס'איז רבו גידוליו על עיקרו ס'איז געוואקסן דא אסאך נייע צוויבעלעך, און די שאלה איז וואס איז די דין מיט די נייע צוויבעלעך, צו מ'גייט מיט די ארגינעלע אדרעס, און מען רופט עס אן שמיטעדיגע צוויבלעך, אדער ניין מען גייט מיטן נייעם אדרעס, ס'איז נייע צוויבלעך, און די נייע צוויבלעך האבן נישט קיין קדושת שמיטה, און ממילא נישט נאר זענען נישט קדוש בקדושת שמיטה נאר ס'איז גאר מבטל די אלטע אויכעט. אזא איבעיא האמיר געזעהן פון ישמעאל איש כפר ימא, האמיר געזעהן אז ר' יצחק נפחא האט געוואלט פושט זיין די איבעיא פון א מימרא פון ר' ינאי, ר' ינאי האט געזאגט, אז בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר, רבי ינאי זאגט אז טאמער א מענטש נעמט א תרומה'דיגע צוויבל און ער פלאנצט עס איין און ס'וואקסט ארויס אסאך נייע צוויבעלעך, זאגט מען נישט אז מען גייט מיטן ארגינעלעם אדרעס און די נייע צוויבלעך האבן אויך א קדושת תרומה נאר ניין, ס'איז נייע צוויבלעך וואס זיי זענען נישט קדוש בקדושת תרומה, זעהן מיר לכאורה דא קלאר אז מען גייט מיטן נייעם אדרעס, ווייטער האמיר געזען א גאנצע סוגיא. מתיב רמי בר חמא, פרעגט יעצט רמי בר חמא אן איבעיא אויף די רבי ינאי, וויאזוי זאגט רבי ינאי אז מען גייט מיטן נייעם אדרעס, פרעגט רמי בר חמא א קשיא אויף אים פון אונזער משנה, מען האמיר געזען ביי אונזער משנה, קונם פירות האלו עלי, קונם הן על פי קונם הן לפי, אסור בחילופיהן ובגידוליהן, שאני אוכל ושאני טועם, מותר בחילופיהן ובגידוליהן, די משנה האט געמאכט א חילוק, טאמער א מענטש טייטלט אויף פירות דעמאלטס איז אסור בחילופיהן ובגידוליהן, טאמער ער טייטלט נישט אויף די פירות איז מותר בחילופיהן ובגידוליהן. אבער די משנה האט געזאגט אז די גאנצע נידון דא צו מען מעג יא עסן די גידולים צו מען טאר נישט און אפילו אז מען טאר נישט מעג מען עסן די גידולי גידולים דאס איז אלץ נאר בדבר שזרעו כלה ביי אזא סארט פירות וואס ווען מען פלאנצט עס איין ווערט עס פארניכטעט און עס קומט ארויס נייע פירות ביי דעם איז די נידון אבל בדבר שאין זרעו כלה אבער ביי אזא סארט פירות ווי צוויבל למשל וואס ווען מען פלאנצט עס איין בלייבט די אלטע צוויבל גאנץ איז ביי דעם האט די משנה געזאגט אפילו גידולי גידולין אסורין, איז אפילו די גידולי גידולין, אלע גידולים וועלן אלעמאל זיין אסור, און וואס זעהן מיר דא לכאורה קלאר ביי אונזער משנה, אז מען גייט מיטן ארגינעלעם אדרעס, און מען זאגט אז די נייע גידולים זענען אסור אזוי ווי די אלטע, איז א קשיא אויף רבי ינאי, וואס רבי ינאי האט געזאגט אז מען גייט מיטן נייעם אדרעס, אמר רב אבא, ענטפערט רב אבא, קענסט נישט ברענגען א ראיה קענסט נישט פרעגן א קשיא פון אונזער משנה, זאגט רב אבא, שאני קונמות, אונזער משנה רעדט זיך פון קונמות פון נדרים, איז נדרים איז אנדערש, הואיל ואי בעי מתשיל עלייהו, היות וואס א מענטש קען בעצם מתיר נדר זיין, הוו להו כדבר שיש לו מתירין, ואין בטל ברוב, האמיר שוין געזען אז א דבר שיש לו מתירין ווערט קיינמאל נישט בטל, און דערפאר ביי א זאך וואס איז אסור מדין קונם וואס איז א דבר שיש לו מתירין, א מענטש נעמט א צוויבל וואס איז אסור אויף אים למשל און ער פלאנצט עס איין, ווערט די צוויבל קיינמאל נישט בטל, און פאר דעם אז ס'וועט וואקסן פון דעם גידולים און גידולי גידולים, איז די חלק האיסור שבו ווערט אויך נישט בטל, פאר דעם, זאגט רבי אבא, שטייט ביי אונזער משנה, אז מען גייט מיטן ארגינעלעם אדרעס ווייל די ארגינעלע אדרעס איז קיינמאל נישט בטל געווארן און במילא ליגט עס אויך אין די נייע צוויבלעך, טאר מען נישט עסן די גידולים און די גידולי גידולים. אבער ביי די ציור פון רבי ינאי, וואס רבי ינאי האט גערעדט פון תרומה, תרומה איז נישט קיין דבר שיש לו מתירין, איז ביי א זאך וואס איז נישט קיין דבר שיש לו מתירין וואס קען בטל ווערן, איז פאר דעם די נייע פירות וואס וואקסט דא גייט מען מיטן נייעם אדרעס און מען מעג עסן די נייע פירות. פרעגט אבער די גמרא איז עס דען אזוי? איז דען תרומה טאקע א זאך? וואס איז אין לו מתירין? והרי תרומה דאי בעי למיתשל עלה ובטלה ברוב, פשט ביי תרומה איז אויך יש לו מתירין די זעלבע ווי ביי נדרים, ביי תרומה א מענטש וואס איז מפריש תרומה קען גיין צו א חכם די חכם זאל אים מתיר נדר זיין און די גאנצע תרומה ווערט אויס תרומה און פון דעסט וועגן זעהט מען ביי תרומה אז ס'ווערט בטל ברוב, איי פארוואס יש לו מתירין און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז די ענין אז מ'קען גיין צו א חכם מתיר נדר זיין הייסט נישט יש לו מתירין נישט דאס הייסט א היתר. איז פארוואס ביי נדרים זאגסטו אז נדרים איז א זאך וואס יש לו מתירין? יעצט ווער זאגט טאקע אז תרומה ווערט בטל ברוב? קען זיין תרומה איז טאקע יש לו מתירין און ס'ווערט נישט בטל, ברענגט די גמרא א קלארע משנה, דתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין תרקב, פשט די דין איז ביי תרומה אז ס'ווערט נאר בטל טאמער ס'דא הונדערט חלקים קעגן דעם, טאמער ס'דא ווייניגער ווי הונדערט חלקים ווערט עס נישט בטל, און פארדעם זאגט די משנה אז טאמער א סאה תרומה טמאה איז אריינגעפאלן אין ווייניגער פון הונדערט סאה חולין, ווערט די סאה תרומה טמאה נישט בטל, ווייל ס'איז נישט דא הונדערט חלקים קעגן דעם. יעצט די עיקר נקודה דא איז נישט תרומה טמאה, די זעלבע זאך איז תרומה טהורה, די סיבה וואס די משנה כאפט כאפט אן תרומה טמאה, איז טאקע ווייל די משנה וויל קומען לאזן הערן שפעטער די חידוש, אז טאמער ס'איז יא דא הונדערט חלקים קעגן דעם, ווערט עס בטל אפילו אז ס'איז טמא. על כל פנים, זעהט מען דא קלאר אין די משנה, הא למאה תעלה אז טאמער איז דא הונדערט חלקים קעגן איין חלק תרומה ווערט די תרומה בטל, איי פארוואס? תרומה דאך א דבר שיש לו מתירין מען קען גיין צו א חכם מאכן אויס תרומה, זעהן מיר לכאורה דא אז דאס הייסט נישט א דבר שיש לו מתירין, ענטפערט די גמרא, אמרי בתרומה ביד כהן עסקינן דלא מצי מיתשיל עלה, פשט ס'איז נישט ריכטיג, אוודאי אין אמת'ן אריין, תרומה הייסט יש לו מתירין, און תרומה קען טאקע נישט בטל ווערן. איי אונז האמיר דא א משנה וואס שטייט דא קלאר אז תרומה קען בטל ווערן, ווייל די משנה רעדט זיך ביי אזא סארט תרומה וואס אין לו מתירין. וועלכע סארט תרומה האט נישט קיין מתירין? תרומה וואס ליגט שוין ביי א כהן. פשט, א ישראל ווען ער איז מפריש תרומה, ווילאנג ס'ליגט ביי אים, קען ער נאך גיין צו א חכם מתיר נדר זיין, אבער נאכדעם וואס ער גיט עס צום כהן קען ער מער נישט מתיר נדר זיין. איז ביי אזא סארט תרומה האט די משנה גערעדט, איז טאקע ביי דעם, היות וואס ס'איז נישטא קיין מתירין ביי דעם, זאגט טאקע די משנה עס קען בטל ווערן, פרעגט אבער די גמרא, אי הכי, אויב טאקע די משנה דארט רעדט זיך ביי תרומה וואס ליגט שוין ביי א כהן, אימא סייפא, איז זיי מיר מסביר די סייפא פון די משנה, שטייט דארט אין די סייפא פון די משנה, אז אם היתה טהורה, אז טאמער תרומה טהורה האט זיך אויסגעמישט מיט ווייניגער פון הונדערט חלקים חולין, וואס דעמאלטס ווערט די תרומה טהורה נישט בטל, פשט אלע פירות האבן דא א דין תרומה, און וואס טוט מען מיט דעם, זאגט די משנה, תמכר לכהן, מען קען עס פארקויפן פאר א כהן, ווייל ס'דאך תרומה טהורה און די כהן קען עס עסן, איז אפילו טאקע די תרומה טהורה נישט בטל, אבער די כהן העט קענען עסן די גאנצע זאך. יעצט טאמער ביסט גערעכט אז מען רעדט דא פון תרומה וואס ליגט ביי א כהן, וואס דארף מען עס פארקויפן פאר א כהן? ס'איז דאך שוין ביים כהן. אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש, די משנה רעדט זיך טאקע נישט ביי תרומה וואס ליגט ביי א כהן, ווייל טאמער עס ליגט ביי א כהן דארף מען עס נישט פארקויפן, נאר בישראל שנפלו לו מבית אבי אמו כהן עסקינן, די משנה רעדט זיך ביי תרומה וואס מען האט געגעבן פאר א כהן, און ברגע וואס די ישראל האט עס געגעבן פארן כהן, קען ער מער נישט מתיר נדר זיין, פשט אין לו מתירין, אבער נאכדעם איז דער כהן געשטארבן, און זיין אייניקל א ישראל האט עס גע'ירש'נט, איז מצד אחד קען מען מער נישט מתיר נדר זיין, די ישראל קען מער נישט מתיר נדר זיין, הייסט עס מער נישט א דבר שיש לו מתירין, אבער פון די צווייטע זייט, די ישראל האט עס יעצט, די אייניקל די ישראל האט עס יעצט, און ער קען עס נישט עסן, און וואס דארף ער טון מיט דעם, איז אויף דעם זאגט די משנה ער זאל עס פארקויפן פאר א כהן, פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו דאס זאגן, והא קתני סייפא תמכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה, שטייט דארט ווייטער אין די משנה אז ווען מען פארקויפט די תרומה טאר מען נישט נעמען געלט אויף די חלק התרומה שבו, פשט לאמיר זאגן א סאה תרומה טהורה מישט זיך אויס מיט פופציג סאה חולין און מען פארקויפט עס פאר א כהן איז אויף די פופציג סאה חולין מעג מען נעמען געלט אבער אויף די סאה תרומה וואס ליגט דא טאר מען נישט נעמען קיין געלט, יעצט אזוי טאמער מען רעדט טאקע ביי תרומה וואס ליגט ביי די באלעבאס ביי די ארגינעלע באלעבאס און די משנה זאגט פאר אים, טארסט נישט נעמען געלט אויף די תרומה, דאס פארשטייען מיר זייער גוט, פארוואס ווייל די תרומה איז נישט זיינס, די תרומה באלאנגט פאר די כהנים, און ממילא טארסט נישט מאכן געלט אויף א זאך וואס איז נישט דיין, אבער טאמער מען רעדט דא פון א ישראל אן אייניקל פון א כהן וואס האט עס געירשנט פון זיין זיידע, איז דא די תרומה יא זיינס, נישט נאר ס'איז זיינס ער מעג עס טאקע פארקויפן, און פארוואס שטייט אין די משנה אז ער טאר עס נישט פארקויפן איז לכאורה מוכח דא אז מען רעדט נישט דא פון אן אייניקל פון א כהן וואס האט געירשנט תרומה פון זיין זיידן, נאר מען רעדט פון די באלעבאס אליין וואס האט מפריש געווען תרומה און זיין תרומה האט זיך אויסגעמישט, און פון דעסט וועגן זאגט די משנה אז די תרומה קען בטל ווערן אפילו ס'איז יש לו מתירין, איז האמיר לכאורה דא א ראיה אז די ענין אז א חכם קען עפעס מתיר נדר זיין הייסט נישט יש לו מתירין, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע תירוץ, אימא בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן, פשט אזוי, נדרים הייסט א דבר שיש לו מתירין פארוואס? ווייל ס'איז א מצוה צו מתיר נדר זיין, משום דרב נתן אזוי ווי מ'האט שוין געזען, דאמר רב נתן, כל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקטיר עליו, א מענטש מאכט א נדר איז כאילו ער האט געבויט א במה, ס'איז זייער א הארבע זאך, און איינער וואס איז נישט מתיר נדר נאר ער לאזט די נדר שטיין, איז כאילו ער האט מקריב געווען א קרבן אויפן במה, פשט ס'איז זייער א הארבע זאך אז א מענטש איז נישט מתיר נדר, און ממילא היות ס'איז דא א מצוה צו מתיר נדר זיין, הייסט עס א דבר שיש לו מתירין. אבער תרומה, מאי מצוה לאיתשולי עלה? ביי תרומה איז דען דא א מצוה צו מתיר נדר זיין תרומה? אוודאי נישט, ווייל אפילו אז א מענטש וועט מתיר נדר זיין און צוריק דרייען די תרומה, עט ער דארפן געבן א אנדערע תרומה. חוץ דעם איז סתם אזוי נישט דא אזא מצוה, און מילא ביי תרומה הייסט עס טאקע נישט קיין דבר שיש לו מתירין, און דערפאר טאקע, ביי תרומה, זאגט מען אז ס'קען בטל ווערן משא"כ ביי נדרים, ווערט נישט בטל. יעצט, די ר"ן צייכנט צו אז אונז האבן געזען אין א ברייתא אז הקדש הייסט אויך דבר שיש לו מתירין, יעצט ביי הקדש איז דען דא א מצוה צו פודה זיין הקדש? זאגט די ר"ן יא, ס'איז אוודאי נישט קיין מצוה אבער ס'שטייט פאר דעם, ס'געמאכט פאר דעם, ווייל אמאליגע צייטן איז געווען מענטשן האבן מקדיש געווען כל מיני חפצים פאר בדק הבית, לאמיר זאגן א מענטש האט מקדיש געווען א שטענדער פאר בדק הבית, וואס טוט בדק הבית מיטן שטענדער? די בית מקדש האט נישט צו טון מיט דעם, איז האט מען עס פארקויפט, מיט די געלט האט מען געקויפט אנדערע זאכן פאר בדק הבית, פשט אז ס'איז געווען געמאכט אויף צו פארקויפן, דאס הייסט דבר שיש לו מתירין, אבער תרומה איז אינגאנצן נישט געמאכט פאר דעם, איז תרומה הייסט נישט קיין דבר שיש לו מתירין, און דערפאר טאקע איז שייך ביטול ביי תרומה. זאגט די גמרא ווייטער, גופא מ'האמיר געזען, דף נ"ז, אנפאנג סוגיא, אמר רבי יוחנן, אז רבי יוחנן האט געזאגט, ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה, מתעשרת לפי כולה, רבי יוחנן האט געזאגט אז טאמער א מענטש האט א ליטרא בצלים ער האט צוויבל, און ער האט מפריש געווען פון דעם תרומות און מעשרות, און נאכדעם האט ער עס איינגעפלאנצט, נאכדעם וואס ער האט מפריש געווען און ס'וואקסט יעצט נייע צוויבעלעך, איז די נייע צוויבעלעך זאגט מען נישט אז היות עס קומט פון געמעשר'טע צוויבל דארף מען פון דעם נישט אראפ נעמען מעשר ניין נאר מען גייט מיטן נייעם אדרעס מען זאגט ס'איז אינגאנצן א נייע זאך און מען דארף מפריש זיין תרומות און מעשרות פון די נייע צוויבל נישט נאר מען דארף מפריש זיין תרומות און מעשרות פון די נייע נאר די נייע איז מבטל די אלטע און אויף די אלטע דארף מען אויך מפריש זיין פון די נייע תרומות און מעשרות אזא מימרא האט מען געזען פון ר' יוחנן. יתיב רבה וקאמר להא שמעתא, רבה האט נאכגעזאגט די מימרא פון רבי יוחנן, אמר ליה רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט צו רבה, מאן צאית לך ולרבי יוחנן רבך, ווער גייט פאלגן דיר אדער דיין רבי'ן רבי יוחנן, פשט, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל היתר שבהן להיכן הלך, וואו געגאנגען די חלק ההיתר, פשט אזוי, דער גאנצער דין ביטול, וואס מיינט ביטול? ביטול מיינט אז א חלק איסור פאלט אריין אין א טאפ פון היתר, זאגט מען אז טאמער מ'קען נישט שפירן די טעם אדער טאמער ס'איז גאר ווייניג, איז די דין איסור ווערט בטל, ס'איז מער נישט אסור, אבער פארקערט ווען א חלק היתר פאלט אריין אין א טאפ פון איסור, צו גיין זאגן יעצט אז די איסור איז אויך חל אויפן היתר דאס הייסט נישט ביטול, אזא זאך איז אין ערגעץ נישט געהערט געווארן, און ממילא זאגט רב חיסדא ווען א מענטש נעמט א צוויבל וואס האט מפריש געווען פון די תרומות ומעשרות, און ס'וואקסט דא ארויס נייע צוויבלעך, איז דאס אז די נייע צוויבלעך דארף מען מפריש זיין פון זיי תרומות ומעשרות ווייל מ'גייט מיטן נייען אדרעס, דאס קען מען נאך הערן. אבער יעצט אז מ'זאל מ'זאל דארפן מפריש זיין תרומות ומעשרות אויך אויף די אלטע ווייל די אלטע איז בטל? וואו געהערט געווארן אזא זאך? פשט, וויאזוי איז יעצט געווארן אויף דעם אלטן צוויבל א דין טבל? מ'קען נישט מחיל זיין א איסור מיט ביטול? און ממילא זאגט ר' חיסדא אז דאס הייסט א פארקערטע ביטול, פארקערט איז נישט דא אזא זאך ביטול, איז זאגט ר' חיסדא די מימרא איז נישט ריכטיג, די נייע קען זיין דארף מען מעשר'ן, אבער די אלטע? נישט נישט ריכטיג מאן דכר שמי'. אמר ליה, ענטפערט רבה צו רב חיסדא, ביסט נישט גערעכט. מען טרעפט יא אזא מושג פון פארקערטע ביטול. מען טרעפט יא אזא מושג אז ביטול זאל מחיל זיין א איסור אויף א היתר. ווי זעהן מיר אזא זאך? מי לא תנן דכוותה, האבן מיר נישט געזעהן אזא ענין אין אן אנדערע משנה? מיר האבן געלערנט אין א משנה, און די משנה האבן מיר שוין געזעהן, בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו, טאמער א מענטש האט געהאט צוויבלעך, פון פאר שמיטה, מותר'דיגע צוויבל, נישט קיין שמיטעדיגע צוויבל, און ער האט עס געלאזט אינדרויסן אויף די רעגן, און אזוי האט גערעגנט אויף די צוויבלעך שמיטה, און פון די צוויבלעך איז געוואקסן בלעטלעך שמיטה, איז די שאלה איז צו די בלעטלעך די נייע בלעטלעך וואס איז דא געוואקסן, צו מען מעג עס עסן צו נישט, צו ס'איז קדוש בקדושת שמיטה צו נישט, איז זאגט דארט די משנה, אם היו עלין שלהן שחורין, טאמער די בלעטלעך זענען טונקל, דעמאלטס אסורין, איז פשט אז די בלעטלעך איז געוואקסן מכח פון די ערד, און אז ס'איז געוואקסן מכח פון די ערד שמיטה איז עס שמיטעדיגע בלעטלעך טאר מען דאס נישט עסן, אבער הוריקו, טאמער עס איז לייכטע בלעטלעך ס'איז גרינע בלעטלעך, דעמאלטס מותרין מעג מען עס יא עסן ווייל דעמאלטס איז פשט ס'האט נישט יונק געווען פון די ערד נאר ס'איז געוואקסן פון די צוויבל אליין, די צוויבל אליין איז דאך נישט קיין שמיטעדיגע צוויבל איז מעג מען עסן די בלעטלעך, יעצט וכי שחורין אמאי אסורין פשט די טונקעלע בלעטלעך וואס די טונקעלע בלעטלעך האט די משנה געזאגט מען טאר נישט עסן איז אין הכי נמי די טונקעלע בלעטלעך קומט טאקע מכח די ערד אבער נישט די גאנצע טונקעלע בלעטל קומט מכח די ערד לאמיר זאגן זיבעציג פראצענט פון די טונקעלע בלעטל קומט מכח די ערד און דרייסיג פראצענט קומט מכח די צוויבל. יעצט וואס זאגט די משנה אויף די טונקעלע בלעטלעך? אז די גאנצע טונקעלע בלעטל איז קדוש בקדושת שמיטה. פארוואס? זיבעציג פראצענט פארשטיי איך אבער וואס איז מיט די דרייסיג פראצענט? לימא היתר שבהן להיכן הלך? ווי גייט די דרייסיג פראצענט? פשט קענסט מיר נישט זאגן אז די דרייסיג פראצענט איז בטל ברוב ס'איז בטל צו די זיבעציג ווייל דאס איז א פארקערטע ביטול. דו ווילסט דא מחיל זיין א קדושת שמיטה ווילסט מחיל זיין א איסור אויף א היתר'דיגע זאך אויף די דרייסיג פראצענט. איז ווי איז געהערט געווארן אזא זאך? איז זעהן מיר לכאורה דא קלאר אין די משנה אז יא, ס'איז יא געהערט געווארן אזא זאך און א פארקערטע ביטול ארבעט. יעצט, סתם אזוי, וואס איז נוגע ס'טייטש ווי איז א נפקא מינה צו די פארקערטע ביטול ארבעט צו נישט? די בלעטלעך, אפילו אז זיבעציג פראצענט איז אסור און דרייסיג פראצענט איז מותר, מען טאר דאך סתם אזוי נישט עסן די בלעטלעך נאכן זמן ביעור אלס די זיבעציג פראצענט, און וואס א חילוק וואס איז די דין פון די דרייסיג פראצענט? איז די נפקא מינה ווי די ר"ן שמועסט אויס איז זייער פשוט ווייל די דין איז אז טאמער מען נעמט פירות וואס איז קדוש בקדושת שמיטה און מען פארקויפט עס פאר די זמן ביעור וואס דעמאלטס מעג מען עס פארקויפן אויף געוויסע זאכן איז די געלט וואס מען באקומט אויף דעם איז די געלט אויך קדוש בקדושת שמיטה מען דארף עס נוצן פאר די זמן ביעור און ממילא איז עס שטארק נוגע וואס איז די דין מיט די דרייסיג פראצענט. ווייל טאמער די דרייסיג פראצענט איז אויך קדוש בקדושת שמיטה, דעמאלטס דארף מען נעמען די גאנצע געלט און ניצן אויף שמיטה'דיגע זאכן, מ'דארף עס מבער זיין פארן זמן ביעור. טאמער נישט, טאמער נאר זיבעציג פראצענט איז קדוש בקדושת שמיטה, איז דעמאלטס זיבעציג פראצענט פון די געלט איז טאקע קדוש בקדושת שמיטה אבער די דרייסיג פראצענט נישט. איז דא איז א נפקא מינה. איז על כל פנים אז מ'זעט דא אין די משנה אז די גאנצע בלעטלעך איז אסור, פשט די דרייסיג פראצענט אויך, זעהן מיר אז ס'ארבעט יא א פארקערטע ביטול, אז ביטול קען ארבעטן אז ס'איז מחיל א איסור אויף א היתר, ס'איז מחיל א קדושה, אויף א זאך וואס איז נישט קדוש. יעצט בעצם סתם אזוי דארף מען פארשטיין מסברא וויאזוי ארבעט אזא זאך, מען האט דאך טאקע געשמועסט אז ביטול ארבעט אז ס'איז מבטל א איסור, וויאזוי ארבעט א פארקערטע ביטול, און ווי די חזון איש איז מסביר אז די פארקערטע ביטול ארבעט נישט אלעמאל, פשט, אוודאי אז ס'וועט אריינפאלן אביסל פירות של היתר אין א טאפ פון איסור, ווערט נישט יעצט בעצם די פירות היתר אסור, נאר וואס דא רעדט מען נישט פון א פשוט'ע ביטול דא רעדט מען אז מען האט גענומען א זאך און מען האט עס איינגעפלאנצט און ס'איז צוגעוואקסן, איז ווען ס'וואקסט עפעס צו, איז דא אזא מושג אז אפילו ס'איז געווען דא עפעס אלט און ס'איז צוגעוואקסן ניי, אבער די עצם זאך אז ס'איז צוגעוואקסן איז פשט די גאנצע אלטע זאך איז כאילו צעגאנגען און ס'איז כאילו ס'איז דא דא א נייע זאך אויפן וועלט, ווייל והא ראיה אז א מענטש העט נעמען א צוויבל און העט עס אויספליקן פון די ערד און העט עס לאזן אין שאפע ביז א וואך ווערט עס קאלע, אבער אז מען פלאנצט עס איין בלייבט עס פריש נישט נאר ס'בלייבט פריש נאר ס'וואקסט צו. פשט, ווען ס'וואקסט צו, קען מען עס אויך אנקוקן אז נישט נאר די נייע חלק איז צוגעוואקסן, נאר די אלטע חלק איז אויך ניי, אלעס איז ניי, איז דאס זאגט דא רבה אז ס'קען, מ'קען מחיל זיין א איסור אויף א זאך וואס איז מותר דורך דעם, פשט, דא ביי די בלעטלעך למשל, ס'איז געוואקסן דא בלעטלעך שמיטה, קוקט מען אן די גאנצע זאך אויך די דרייסיג פראצענט קוקט מען אן ווי א נייע זאך ווי בלעטלעך וואס איז געוואקסן שמיטה, און ס'איז חל אויף דעם א קדושה, על כל פנים האט דא רבה א ראיה אז ס'העלפט א פארקערטע ביטול, אמר ליה, זאגט רב חסדא צוריק צו רבה, וואס עפעס די ראיה נישט קיין ראיה? מי סברת על עיקרו קתני? אתוספת קתני אסורין. פשט אין הכי נמי, נאר זיבעציג פראצענט פון די בלעטל איז אסור, דרייסיג פראצענט איז טאקע מותר, שטייט אין ערגעץ נישט אין די משנה אז די גאנצע בלעטל איז אסור. איז נישט קיין ראיה פון די משנה. פרעגט אבער רבה צוריק צו רב חסדא, אויב אזוי, אויב דו ביסט גערעכט, אז ווען ס'שטייט אין די משנה אז די בלעטלעך זענען אסור מיינט נאר זיבעציג פראצענט ס'מיינט נישט די גאנצע, אי הכי, אויב אזוי זיי מיר מסביר, מאי אתא רבי שמעון בן גמליאל למימר? און וואס קומט רבי שמעון בן גמליאל צו זאגן? וועלכע רבי שמעון בן גמליאל? ברענגט די גמרא א ברייתא, וואס די ברייתא גייט ארויף אויף יענע משנה, אז שיטת רבי שמעון בן גמליאל, וואס זאגט רבי שמעון בן גמליאל דארט דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, הגדל בחיוב חייב, הגדל בפטור פטור. רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אז טאקע ביי אזא ציור ביי א צוויבל וואס איז געוואקסן פאר שמיטה וואס מען לאזט אינדרויסן וואס ס'רעגנט אויף דעם וואס וואקסט נייע בלעטלעך, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, אז מען צוטיילט די בלעטלעך דרייסיג זיבעציג, די דרייסיג פראצענט וואס קומט מכח די צוויבל, וואס קומט מכח מותר'דיגע פירות, דער חלק איז מותר, די זיבעציג פראצענט איז אסור. איז, זאגט רבה צו רב חסדא, תנא קמא נמי הכי אמר, לויט דיר, איז רבי שמעון גמליאל קריגט זיך בכלל נישט אויף די משנה, ביידע זאגן די זעלבע זאך, פשט גאנץ גוט, לויט מיך, זאגט רבה, וואס איך האלט אז די תנא פון די משנה האלט אז די גאנצע בלעטל איז אסור, הונדערט פראצענט איז אסור, פארוואס? ווייל ס'דא אזא זאך פארקערטע ביטול, איז לויט מיך שטימט זייער גוט רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך אויף די תנא קמא רבי שמעון בן גמליאל האלט ס'איז נישט דא פארקערטע ביטול, אבער לויט דיר וואס דו זאגסט אז די תנא קמא האלט ס'איז אויך נישט דא פארקערטע ביטול, און דאס וואס שטייט אין די משנה אז די בלעטל טאר מען נישט עסן גייט נאר ארויף אויף זיבעציג פראצענט, און וואס זאגט רבי שמעון בן גמליאל רבי שמעון בן גמליאל זאגט די זעלבע זאך, ענפערט טאקע רב חסדא, כולה מתניתין רבי שמעון בן גמליאל קתני לה, אז טאקע די גאנצע משנה רבי שמעון גמליאל רבי שמעון גמליאל קריגט זיך נישט אויף קיינעם, אלעס איז כשיטת רבי שמעון גמליאל, און פון די משנה איז נישט קיין קשיא, מען זעט אין ערגעץ נישט אין די משנה אזא מושג פון פארקערטע ביטול, און ממילא זאגט רב חסדא אז די מימרא פון רבי יוחנן אז מען נעמט פירות וואס מען האט געמעשר'ט און מען פלאנצט עס איין און ס'וואקסט נייע פירות דארף מען יעצט נאכאמאל אראפנעמען תרומות ומעשר אויף די אלטע אלץ פארקערטע ביטול, זאגט רב חסדא ס'איז נישט דא אזא זאך, נישט דא פארקערטע ביטול, און ממילא די אלטע פירות דארף מען נישט איבערמעשר'ן. זאגט יעצט אבער די גמרא אז לכאורה קומט אויס אויב אזוי א סתירה צווישן ר' יוחנן און די ברייתא פון ר' שמעון גמליאל, ווייל ר' יוחנן זאגט קלאר אז מען דארף יא מפריש זיין נאכאמאל תרומות און מעשרות פון די אלטע, פארוואס ווייל ר' יוחנן האלט פון פארקערטע ביטול, און דא זעהן מיר ר' שמעון גמליאל זאגט קלאר אז מען זאגט נישט פארקערטע ביטול און מען צוטיילט די זיבעציג דרייסיג און די זיבעציג איז נישט מבטל די דרייסיג, איז פאר דעם לייגט רב חסדא צו אז ס'מוז נישט זיין אז די צוויי זענען זיך סותר, ס'מוז נישט זיין אז ר' יוחנן און ר' שמעון גמליאל קריגן זיך, ווייל ועד כאן לא שמעת ליה לר' שמעון גמליאל דלא קא טרח, אבל היכא דקא טרח בטל ברובא, פשט ווען טאקע זאגט ר' שמעון גמליאל אז מ'זאגט נישט פארקערטע ביטול, דאס איז ביי אזא ציור ווי די צוויבל מיט די בלעטלעך, א מענטש האט געלאזט צוויבל אינדרויסן, ס'האט גערעגנט אויף דעם, ס'איז געוואקסן אליין נייע בלעטלעך דא, דרייסיג פראצענט איז די אלטע בלעטל, זיבעציג פראצענט איז די נייע, די נייע איז נישט מבטל די אלטע, נישט דא א זאך פארקערטע ביטול. אבער, זאגט רב חסדא ביי די ציור פון ר' יוחנן, וואס א מענטש איז געגאנגען, און ער האט גענומען פירות וואס ער האט שוין געמעשר'ט, און ער איז געגאנגען ער האט זיך מטריח געווען, ער האט עס איינגעפלאנצט, נישט געלאזט אינדרויסן ס'האט גערעגנט, נאר האט זיך ממש מטריח געווען איינגעפלאנצט, און ס'איז געוואקסן דא נייע צוויבלעך, דא איז ר' שמעון גמליאל אויכעט מודה אז מ'זאגט פארקערטע ביטול, און מען דארף איבערמעשר'ן די אלטע פארוואס איז ווי די חזון איש איז מסביר ווייל אזוי ווי מען האט פריערט אויסגערעדט די סברה פון פארקערטע ביטול פארוואס ארבעט פארקערטע ביטול האט מען געשמועסט פריער די סברה איז ווייל ווען מען פלאנצט עפעס איין און ס'וואקסט עפעס צו צו א פרי וואס עקזיסטירט קוקט מען אויך אן די אלטע פרי וואס האט עקזיסטירט כאילו ס'איז ניי כאילו ס'איז א ניי פנים חדשות באו לכאן און ממילא רבי שמעון גמליאל האלט די סברה איז נאר שייך ווען מ'האט זיך מטריח געווען, האסט גענומען א פרי האסט עס איינגעפלאנצט און ס'איז געוואקסן דא נייע, דא קען מען זאגן פארקערטע ביטול די גאנצע זאך איז ניי, אבער ווען ס'איז געשען דרך אגב אן קיין טרחה, דא זאגט מען נישט די סברה, און דא ארבעט נישט פארקערטע ביטול נאר די בלעטלעך טאקע צוטיילט מען זיבעציג פראצענט אזוי, דרייסיג פראצענט אזוי. יעצט דרך אגב, די ר"ן שמועסט אויס א קשיא, אז לכאורה לויט די רב שמעון גמליאל איז א שטיקל אפגעפרעגט די גאנצע מהלך הסוגיא דא, פארוואס? ווייל וויאזוי האבן אונז געלערנט די סוגיא וויאזוי האט די ר"ן געלערנט די בעיא פון ישמעאל איש כפר ימא, אונז האבן געזען אז ס'דא ראשונים וואס לערנען אנדערש, אבער ווי די ר"ן האט געלערנט די איבעיא איז אז טאמער א מענטש נעמט שמיטה'דיגע פירות און ער פלאנצט עס איין נאך שמיטה איז די גאנצע איבעיא איז וואס טוט זיך מיט די נייע פירות קוקט מען אן די נייע פירות מיטן אלטן אדרעס מיטן אריגינעלע אדרעס אדער ניין מען קוקט עס אן מיט א נייע אדרעס ס'איז מותר'דיגע פירות דאס איז די גאנצע איבעיא יעצט על הצד אז די נייע פירות קוקט מען אן מיט א נייע אדרעס אז ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע פירות, איז קלאר ווי די טאג אז ס'איז מבטל די אלטע, פשט, צו די נייע איז מבטל די אלטע צו נישט דאס איז נישט געווען די בעיה פון ישמעאל איש כפר ימא דאס איז געווען פשוט אז ס'קען מבטל זיין, נאר די שאלה איז סך הכל טאקע ווי אזוי קוקט מען אן די נייע, קוקט מען עס אן מיט א נייע אדרעס אדער מיט די ארגינעלע אדרעס, איז לכאורה זאגט די רן זע מיר דא א רבי שמעון גמליאל וואס זאגט קלאר נישט אזוי, ווייל רבי שמעון גמליאל זאגט אז ס'איז דא אזא זאך א בלעטל וואס זיבעציג פראצענט אזוי און דרייסיג פראצענט איז אזוי, איי פארוואס? לכאורה זאל זיין א דבר פשוט אז די זיבעציג זאל קענען מבטל זיין די דרייסיג, אזוי האמיר דאך געלערנט אין די סוגיא, און וואס איז פשט פון די רבי שמעון גמליאל? איז ענטפערט די רן, לויט ווי אונז לערן מיר יעצט פארשטיי מיר זייער גוט, ווייל אונזער שאלה אין די סוגיא איז לגבי אמת'ע ביטול נישט לגבי פארקערטע ביטול, לגבי אמת'ע ביטול איז אוודאי געזאגט געווארן אלס א דבר פשוט אז טאמער ס'דא א רוב מיט א מיעוט איז אוודאי די רוב מבטל די מיעוט, טאמער די נייע פירות קוקט מען אן מיט א נייע אדרעס אוודאי קען עס מבטל זיין די אלטע, נאר לגבי פארקערטע ביטול, דא זאגט זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז טאמער די מענטש האט זיך נישט מטריח געווען זאגט מען נישט קיין ביטול, על כל פנים זאגט יעצט די גמרא ווייטער וכל היכא דקא טרח בטיל ברובא האסט אוועק געשטעלט דא א כלל אז טאמער א מענטש האט זיך מטריח געווען דעמאלטס ארבעט פארקערטע ביטול, איז עס דען אזוי? והרי ליטרא מעשר טבל, אונז האמיר געזעהן אין די נעכטיגע בלאט א ברייתא וואס אין די ברייתא האט זיך גערעדט דארט פון א לוי וואס דער לוי האט געקריגן א צוויבל מעשר ראשון און דער לוי דארף מפריש זיין פון די צוויבל תרומת מעשר ווילאנג דער לוי איז נישט מפריש תרומת מעשר איז די צוויבל טבל איז געגאנגען דער לוי און ער האט עס איינגעפלאנצט שמיטה און פון די צוויבל איז געוואקסן נייע צוויבלעך האט די ברייתא געזאגט אז די נייע צוויבלעך וואס וואקסן זיי זענען טאקע נישט קיין טבל אבער די אלטע צוויבל וואס דער לוי האט איינגעפלאנצט דאס איז נאך טבל און פון דעם דארף מען נאך מפריש זיין תרומת מעשר. פרעגט די גמרא פארוואס דקא טרח די לוי האט זיך מטריח געווען, ער האט איינגעפלאנצט די צוויבל, וקטני און פארוואס שטייט אין די ברייתא דארט אז ואותה ליטרא מעשר עליו ממקום אחר לפי חשבון אז די לוי דארף מעשר'ן פון די ארגינעלע תרומת מעשר פארוואס ער האט זיך מטריח געווען זאל מען זאגן אז ס'איז בטל, יעצט די מפרשים שטעלן זיך וואסערע מין קשיא דאס, אונז שמועסן מיר דאך יעצט וואס איז די גאנצע ענין פון טרח, טרח איז פשט אז פארקערטע ביטול ארבעט דארט ווי מען איז זיך מטריח, אבער דא רעדט מען נישט פון פארקערטע ביטול, דא רעדט מען פון געהעריגע ביטול, פון טבל, וואס מען וויל דא מבטל זיין די טבל, איז ווי געהערט געווארן ביי געהעריגע ביטול די ענין פון טרח, איז די מפרשים ענטפערן, און ווייטער על אותו דרך וואס מען האט געזען וואס די חזון איש האט געענטפערט, וויאזוי ארבעט פארקערטע ביטול, האבן מיר געשמועסט פארקערטע ביטול ארבעט מיט דעם אז מען נעמט א פירא און מען פלאנצט עס איין און ס'וואקסט דא צו נייע, קען מען אויך אנקוקן די אלטע ווי די נייע, כאילו ס'איז פנים חדשות באו לכאן. און ממילא קומט אויס א יסודות'דיגע חילוק צווישן נארמאלע ביטול און פארקערטע ביטול. פארוואס? ווייל נארמאלע ביטול ארבעט נישט אזוי. נארמאלע ביטול, לאמיר זאגן א שטיקל נבילה, פאלט אריין א טשולנט, און די טשולנט איז ריזיג גרויס, די נבילה איז זייער קליין, ס'איז בטל בשישים. איז נישט פשט יעצט אז מען קוקט אן די נבילה כאילו ס'איז נישט דא דא, אז די נבילה ווערט א שטיק טשולנט. ניין, די נבילה איז דא דא, אבער היות וואס מען שפירט נישט קיין טעם פון די נבילה, ס'איז בטל בשישים, זאגט מען אז די. איסור איז בטל. נישט די נבילה אליין איז בטל, די איסור איז בטל. דאס איז ביי געהעריגע ביטול. מה שאין כן ביי פארקערטע ביטול, אז מען נעמט א פירי און מען פלאנצט עס איין, ס'וואקסט צו און מען ארבעט דא מיט פארקערטע ביטול, איז פשט פנים חדשות באו לכאן די גאנצע אלטע פירי איז אויס, ס'איז מער נישט דא דא. און ממילא אויב אזוי פרעגט די גמרא, זאל מען אויך קענען נוצן די סברה ביי נארמאלע ביטול, אז א לוי וועט נעמען א טבל'דיגע צוויבל און עט זיך מטריח זיין און עט עס איינפלאנצן און ס'עט צואוואקסן, פארוואס זאל מען נישט זאגן דא אויך, אז היות עס איז צוגעוואקסן איז פנים חדשות באו לכאן, ס'איז א נייע צוויבל אינגאנצן, און די נייע צוויבל איז נישט קיין טבל, ווייל די איד האט זיך מטריח געווען, פארוואס זאל מען אזוי נישט זאגן? ענטפערט די גמרא ניין, ביי מעשר איז אנדערש, שאני גבי מעשר דאמר קרא עשר תעשר וגומר, והיתירא זרעי אינשי איסורא לא זרעי אינשי, פשט אזוי, ביי מעשר איז דא א לימוד פון א פסוק אז פארקערטע ביטול העלפט, נארמאלע ביטול נישט, א געוואלדיגע חידוש פונקט פארקערט ווי די סברה, באלד עמיר זעהן ס'אויך דא א סברה אזוי, אבער בעצם ס'איז פארקערט ווי אונז לערנען ביז יעצט, פארקערטע ביטול העלפט נארמאלע נישט, פארוואס וואס פשט? פשט אזוי, אונז האמיר געזעהן א מימרא פון רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט, פארקערטע ביטול, רבי יוחנן האט געזאגט אז ווען א מענטש נעמט פירות וואס ער האט שוין געמעשר'ט און ער פלאנצט עס איין און ס'וואקסט נייע פירות, נישט נאר ער דארף מעשר'ן די נייע נאר אויך די אלטע, איי פארוואס פארוואס דארף ער מעשר'ן די אלטע איז שוין געמעשר'ט, האמיר געזעהן פארקערטע ביטול, פון ווי נעמט רבי יוחנן די חידוש? ווי זעהט מען טאקע פארקערטע ביטול אין די תורה? איז ווי די גמרא זאגט דא מ'לערנט עס ארויס אין א פסוק, שטייט אין פסוק עשר תעשר את כל תבואת זרעך, זאגט אונז די תורה די געדאפלטע לשון עשר תעשר איז פשט אז טאמער די נעמסט פירות וואס די האסט שוין געמעשר'ט און די פלאנצט עס איין ס'וואקסט נייע פירות דארפסטו נאכאמאל מעשר'ן די אלטע, פארקערטע ביטול א בפירוש'ע לימוד פון א פסוק, אבער ס'שטייט דא עשר תעשר את כל תבואת זרעך, זרעך מיינט דיינע זרעים דאס וואס די פלאנצט נארמאל איין, וואס פלאנצט א מענטש נארמאל איין? נארמאל פלאנצט א מענטש איין מותר'דיגע זרעים, פירות וואס ער האט שוין געמעשר'ט, ער האט געענדיגט מיט דעם, ער פלאנצט עס איין און וויל יעצט נייע פירות. דארט זאגט מען טאקע פארקערטע ביטול אז נישט נאר מען דארף מעשר'ן די נייע נאר אויך די אלטע. וואס וועט אבער זיין ווען ס'איז נישט זרעך, ווען ס'איז נישט קיין נארמאלע מענטש? דער מענטש פלאנצט נישט איין מותר'דיגע זרעים, ער פלאנצט איין אסור'דיגע זרעים, ער נעמט פירות פון טבל און ער פלאנצט עס איין, איז דא זאגט מען נישט ביטול, דא איז נישט דא די לימוד, דא איז פארקערט, מען קען לערנען פון די לימוד אויף פארקערט, דא איז נישט דא ביטול, פשט וואס העט זיין טאמער א לוי העט נעמען טבל'דיגע זרעים, טבל'דיגע צוויבל, און ער העט עס איינפלאנצן שמיטה, און ס'וואקסט יעצט ארויס נייע שמיטה'דיגע פירות, אפשר דא זאל מען אויך זאגן אז די שמיטה'דיגע פירות איז מבטל די טבל? ניין, דאס לערנט מען ארויס אין עשר תעשר את תבואת זרעך אז די נייע איז נישט מבטל די אלטע. יעצט אזוי, די ר"ן שטעלט זיך אז וויאזוי קען מען דאס ארויסלערנען פון א פסוק? אונזער גאנצע סוגיא דא רעדט זיך פון א דבר שאין זרעו כלה, פון אזא סארט קערעלע וואס ווען מען פלאנצט עס איין ווערט עס נישט פארניכטעט, ווי א צוויבל למשל. די פסוק פון עשר תעשר רעדט זיך דאך פון דגן תירוש ויצהר, איז דגן תירוש ויצהר איז דאך זרעם כלה, און וויאזוי קען מען לערנען אזא לימוד פון א פסוק ווען די פסוק רעדט בכלל נישט פון דעם? איז זאגט טאקע דער ר"ן אז דער גאנצער לימוד איז נאר א אסמכתא, און מען קען פארשטיין דער ענין מיט א סברה אויך, מען דארף טאקע נישט קיין פסוק. וואס איז די סברה? איז דער ר"ן מסביר אזוי, אונז האבן שוין געזען די מחלוקת רבי יהודה און די חכמים, רבי יהודה האלט מין במינו אינו בטל, און חכמים האלטן מין במינו בטל, און ווי מען האט דארט מסביר געווען ווי דער ר"ן האט מסביר געווען די מחלוקת, האט דער ר"ן מסביר געווען אז דאס איז קלאר אז טאמער איין זאך וויל מבטל זיין א צווייטע זאך, מוזן זיי זיין צוויי אנדערע מינים, און טאקע פאר דעם זאגט רבי יהודה אז מין במינו אינו בטל, אז ס'איז צוויי פון די זעלבע מין, צוויי שטיקלעך פלייש, אפילו איינס איז אסאך מער ווי די אנדערע, איינס קען נישט מבטל זיין די אנדערע. אזוי האלט רבי יהודה. חכמים אבער האלטן אז ס'האט נישט צו טון מיט די מין, פשט אפילו אז דאס איז פלייש און דאס איז פלייש, נישט דאס איז קובע אז ס'איז אנדערש, נאר וואס? ס'האט צו טון מיט די דין, טאמער דאס איז מותר און דאס איז אסור, קען די מותר מבטל זיין די איסור אפילו אז ס'איז די זעלבע מין, אזוי האבן מיר געזען די חכמים האלטן, קומט אויס אויב אזוי, אז ביטול, די יסוד פון ביטול איז, אז צוויי אנדערע זאכן מיט אנדערע דינים, קען איינס מבטל זיין די אנדערע, און ממילא מיט דעם איז דער ר"ן מסביר די חילוק צווישן די דין פון ר' יוחנן, און די דין פון די ברייתא פון די ליטרא טבל, ווייל ר' יוחנן, ביי וועלכע ציור האט ר' יוחנן גערעדט? ר' יוחנן האט גערעדט פון א מענטש וואס נעמט א מותר'דיגע צוויבל וואס מען האט שוין אפגע'מעשר'ט, ער פלאנצט עס איין, און יעצט וואקסט ארויס נייע צוויבלעך וואס די נייע צוויבלעך זענען טבל, פשט מען האט איינגעפלאנצט א דבר המותר, און ס'איז ארויסגעוואקסן א דבר האסור, איז דא אוודאי מסברא זאגט מען אז די איסור איז מבטל די היתר, ס'איז טאקע א פארקערטע ביטול ס'ארבעט נאר מיט טירחא, אבער מ'קען פארשטיין אז צוויי זאכן וואס האבן צוויי אנדערע דינים איז דאס מבטל דאס, מה שאין כן זאגט די ר"ן די ברייתא פון ליטרא טבל א מענטש האט גענומען א טבל'דיגע צוויבל און ער האט עס איינגעפלאנצט שמיטה און ס'איז יעצט ארויסגעוואקסן נייע צוויבלעך שמיטה און דו ווילסט זאגן אז די נייע צוויבלעך זענען היתר ווייל שמיטה דאך נישטא קיין טבל, דא זאגט די ר"ן אליבא דאמת איז דאך ס'נישט אזוי, ווייל ווי נישט ווי, די צוויבל וואס וואקסט דא ארויס שמיטה, טאקע טבל איז דאס נישט, פשט די ארגינעלע צוויבל וואס מ'האט איינגעפלאנצט איז טאקע געווען טבל, די נייע צוויבל איז טאקע נישט קיין טבל, אבער עסן טאר מען דאס אויך נישט, ס'נישט מותר, ס'איז שמיטה'דיגע צוויבל, און ממילא אפילו אז די אלטע איסור איז נישט דא דא, טבל איז נישט דא דא, אבער ס'דא דא א נייע איסור א איסור שביעית א איסור שמיטה, איז פארדעם דא העלפט טאקע נישט קיין ביטול, איז זעה מיר דא אז חוץ פון די לימוד פון עשר תעשר איז אויך דא א סברה אז ביי מעשרות העלפט נאר פארקערטע ביטול ס'העלפט נישט קיין נארמאלע ביטול פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט פארקערטע ביטול אז א איסור זאל מבטל זיין א היתר איז ווי נישט ווי די איסור איז א אמת'ע איסור די היתר איז א אמת'ע היתר ס'איז צוויי אנדערע דינים איז מיט טירחא האמיר געזעהן העלפט א פארקערטע ביטול אבער נארמאלע ביטול ביי מעשרות דו ווילסט א היתר זאל מבטל זיין א איסור, אין הכי נמי די געדאנק איז זייער שיין, אבער במציאות איז נישט דא אזא זאך ווייל די היתר איז נישט קיין ריכטיגע היתר ס'דא דא א צווייטע איסור, איז פארדעם העלפט טאקע נישט ביי אזא ציור ביטול. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, האמיר געזען אמר רבי חנינא תריתאה אמר רבי ינאי די שיטת רבי ינאי, וואס רבי ינאי האט געזאגט אז בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר, אז טאמער מ'נעמט א תרומה'דיגע צוויבל און מ'פלאנצט עס איין, און ס'וואקסט ארויס נייע צוויבעלעך און די נייע צוויבעלעך האבן נישט קיין דין תרומה, און ממילא נישט נאר די נייע צוויבעלעך זענען נישט קיין תרומה ס'איז אויך מבטל די אלטע, אלעס ווערט אויס תרומה. פרעגט די גמרא, למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור, איז דען אזוי אז ווען מ'פלאנצט איין א איסור און ס'וואקסט ארויס נייע פירות איז די נייע מותר און די נייע איז מבטל די אלטע? והתנן, מ'האמיר בפירוש געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, גידולי תרומה תרומה, אז טאמער מ'פלאנצט איין תרומה און ס'וואקסט ארויס נייע פירות איז די נייע פירות אויך תרומה, א בפירוש'ע משנה אנדערש ווי רבי ינאי. ענטפערט די גמרא,

דאס איז נישט קיין תרומה און דאס איז מבטל די אלטע. פרעגט אבער די גמרא, הא נמי תנינא, דאס האבן מיר אויך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט גידולי גידולין חולין, די משנה זאגט קלאר אז אפילו טאקע די גידולי תרומה האבן א דין ווי תרומה אבער די גידולי גידולין נישט. ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן אין הכי נמי ווייסט וואס די חידוש פון רבי ינאי איז? די חידוש איז אז אפילו בדבר שאין זרעו כלה, פשט די משנה רעדט פון א זאך וואס זרעו כלה, רבי ינאי זאגט אז אפילו ביי א זאך וואס אין זרעו כלה זאגט מען נישט אז די איסור ציט זיך לעולם ועד ניין, גידולי גידולין

איז זעהן מיר אז גידולי גידולין פון תרומה זענען אויכעט אסור, און ווי אזוי קריגט זיך רבי ינאי אויף דעם? ענטפערט די גמרא, רבויא דרבו גידולין על עיקרו מותר קא משמע לן, פשט די דין וואס שטייט אין די משנה דארט אז גידולי גידולין זענען אסור, דאס איז נאר ווען ס'איז נישט קיין רוב, אז מען נעמט פירות וואס אין זרעם כלה און מען פלאנצט עס איין עס וואקסט גידולים און מען פלאנצט עס איין עס וואקסט גידולי גידולים, איז ווי לאנג די גידולי גידולין זענען נישט קיין רוב דארט טאקע זאגט מען אז די גידולי גידולין זענען אויכעט אסור ווייל אין זרעם כלה. אבער וואס זאגט רבי ינאי? רבי ינאי רעדט ביי א ציור וואס איז דא א רוב, ווען ס'איז דא א רוב, ווען די גידולי גידולים זענען א רוב, דארט איז די רוב אוודאי מבטל די מיעוט, און מ'עט מעגן עסן די גידולי גידולים פון תרומה, אפילו ביי אן אופן וואס אין זרעם כלה. הדרן עלך הנודר מן הירק, הדרן עלך הנודר מן הירק, הדרן עלך הנודר מן הירק.